בעזרת השם יתברך, מסכת חגיגה, דף בית, מיר הייבן אן די נייע מסכתא, מסכת חגיגה. איז אזוי, די קומענדיגע משנה איז עוסק אין די ענין פון עולה רגל זיין, ס'טייטש אין די צייטן פון בית המקדש, ווי יעדער ווייסט, איז פסח, שבועות און סוכות, האט יעדער איד עולה רגל געווען, ווי שטייט אין פסוק, ס'דא א חיוב א מצוה אין די תורה, אז יעדער דארף עולה רגל זיין, חוץ פון געציילטע מענטשן, וואס דאס טאקע גיימיר זעהן ביי אונזער משנה, ווער איז נישט מחיוב צו עולה רגל זיין. חוץ פון דעם אבער, איז דא א באזונדערע חיוב צו ברענגען קרבנות ווען מ'איז עולה רגל, ס'איז דא א חיוב צו ברענגען אן עולת ראי', ווי שטייט אין פסוק ולא יראו פני ריקם, מ'טאר נישט קומען אין בית המקדש מיט ליידיגע הענט, מ'דארף מיטברענגען א קרבן עולה, באזונדער איז אויך דא א חיוב צו ברענגען א קרבן חגיגה, און באזונדער איז אויך דא א חיוב צו ברענגען שלמי שמחה, אבער נאר טאמער ס'איז נישט דא גענוג פלייש, דאס וועט מיר שוין זעהן אין המשך המסכתא. זאגט יעצט די הייליגע משנה, הכל חיובים בראייה, יעדע איד איז מחיוב צו עולה רגל זיין ביי די שלש רגלים, און ווי תוס' לערנט, דא רעדט מען נישט נאר אויף די חיוב צו עולה רגל זיין, נאר דא רעדט מען אויך פון מיטברענגען אן עולת ראייה, ס'טייטש יעדע איד איז מחיוב צו עולה רגל זיין און ברענגען א עולת ראייה, חוץ, זאגט די משנה, מחרש שוטה וקטן, חרש שוטה וקטן, זיי האבן נישט קיין דעת, זענען זיי פטור פון אלעס, און די זעלבע זאך וטומטום ואנדרוגינוס, וואס א טומטום איז פשט איינער וואס האט נישט קיין סימני זכר און נישט קיין סימני נקבה, מען ווייסט נישט וואס ער איז, און אנדרוגינוס איז איינער וואס האט ביידע סימנים, סיי סימני זכר סיי סימני נקבה, דארפן אויך נישט עולה רגל זיין, ונשים און פרויען, ועבדים שאינם משוחררים, א עבד כנעני וואס איז נישט משוחרר דארף אויך נישט עולה רגל זיין, און די זעלבע זאך א חיגר, איינער וואס הינקט, והסומא, און איינער וואס איז בלינד, והחולה. און איינער וואס איז קראנק, והזקן און איינער וואס איז אלט, און מי שאינו יכול לעלות ברגליו, און ווער ס'קען נישט עולה רגל זיין מיט די פיס, ווער ס'קען נישט אליין גיין אויף די פיס, נאר ער דארף זיך אנלאנען אויף עפעס, איז אויך פטור פון צו עולה רגל זיין און צו ברענגען א עולת ראי'. זאגט יעצט די משנה ווייטער, אזוי ווי אונז האבן מיר געזען, זענען א חירש, שוטה וקטן פטור פון צו ברענגען א עולת ראי', פטור פון צו עולה רגל זיין. נאר וואס? א קטן וואס איז הגיע לחינוך איז יא דא א דרבנן'דיגע מצוה ער זאל עולה רגל זיין, און ממילא זאגט די משנה איזהו קטן, וועלכע קטן איז טאקע פטור פון צו עולה רגל זיין, און וועלכע קטן איז מחיוב מדרבנן אלס די מצוה פון חינוך צו עולה רגל זיין, זאגט די משנה א מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית שמאי זאגן כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, דברי בית שמאי, ס'טייטש יעדע קינד וואס איז נאך אזוי מין קליין אז מען קען אים אפילו נישט טראגן אויף די אקסלען פון ירושלים ארויף צום עזרה, אזא קינד איז נישט מחיוב אפילו נישט בחינוך, אבער א קינד וואס מען קען שוין טראגן אויף די אקסלען ארויף צום עזרה, אזא קינד איז שוין מחיוב בחינוך, איז שוין מחיוב מדרבנן צו עולה רגל זיין, אזוי זאגן בית שמאי, ובית הלל אומרים, בית הלל קריגן זיך, און זיי זאגן כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, ס'טייטש טאמער א קינד קען מען אים נישט אנכאפן די הענט און די קינד זאל אליין ארויפגיין פון ירושלים צום עזרה, אזא קינד איז גאר קליין און נישט מחויב מיט עולה רגל זיין, נאר טאמער ער קען גיין אליין, מ'דארף אים טאקע אנכאפן די הענט אבער ער קען גיין אליין, דעמאלטס איז ער שוין מחויב בחינוך צו עולה רגל זיין, שנאמר, ווייל ס'שטייט אין פסוק בית הלל לערנען עס ארויס פון א פסוק, שטייט אין פסוק שלוש רגלים, וואס רגלים קען מען דאך אויך ליינען רגליים, וואס טייטש איינער וואס האט נישט קיין פיס וואס קען נישט אליין גיין אויף די פיס איז פטור פון צו עולה רגל זיין, און במילא אז א גדול אן קיין פיס א גדול וואס קען נישט גיין איז פטור, איז די זעלבע זאך א קטן וואס קען נישט גיין, זאגן די בית הלל איז אפילו די מצוה פון חינוך אויך נישט דא. זאגט יעצט די משנה ווייטער, נאך א מחלוקת בית שמאי ובית הלל, בית שמאי אומרים הראי' שתי כסף והחגיגה מעה כסף, ס'טייטש אזוי ווי מ'האט געשמועסט, איז דא א חיוב צו ברענגען א עולת ראי', און באזונדער איז דא א חיוב צו ברענגען שלמי חגיגה, יעצט אין די תורה שטייט נישט וויפיל ס'דארף זיין ווערד די עולה און די שלמים, אבער חז"ל האבן קובע געווען, זאגן די בית שמאי אז די עולת ראי' דארף זיין ווערד שתי כסף, צוויי מעה, צוויי זילבערנע מעה, און די חגיגה נאר איין מעה כסף, און בית הלל לערנען פונקט פארקערט, הראי' מעה כסף, והחגיגה שתי כסף. אזוי ווי מ'וועט זעהן אין די גמרא זאגט יעצט די הייליגע גמרא הכל לאתויי מאי וואס קומט די הכל מוסיף צו זיין די משנה הייבט אן הכל חייבים בראייה וועם איז מען דא מרבה ענטפערט די גמרא לאתויי מי שחציו עבד וחציו בן חורין אזא איינער וואס א האלבע עבד האלבע בן חורין למשל צוויי ברידערס האבן צוזאמען גע'ירש'נט אן עבד כנעני אדער צוויי שותפים זענען בעל הבית אויף אן עבד כנעני, און איינער באפרייט זיין חלק, קומט אויס די עבד כנעני איז יעצט א האלבע עבד א האלבע בן חורין, האלב באלאנגט ער פאר אן אדון, און די אנדערע האלב האט מען אים באפרייט, איז אזא איינער איז אפשר דא א ספק צו ער דארף עולה רגל זיין צו נישט, ווייל מצד החירות שבו ער האט דאך א האלב וואס איז באפרייט, יענע חלק פון אים איז מחויב צו עולה רגל זיין, אבער די צד עבדות שבו איז נישט מחויב צו עולה רגל זיין, און ממילא איז א ספק, דאס קומט די משנה זאגן הכל חייבים בראייה אז ער איז אויך מחויב צו עולה רגל זיין. פרעגט די גמרא, ולרבינא דאמר מי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראייה, הכל לאתויי מאי, ס'טייטש מ'וועט זעהן דף ד' אז רבינא זאגט ער לערנט ארויס פון חוץ מעבדים שאינם משוחררים אז טאקע אזא איינער וואס איז חציו עבד וחציו בן חורין אזא איינער איז פטור פון צו עולה רגל זיין, איז קענסטו מיר נישט זאגן אז הכל קומט מרבה זיין אזא איינער, ווייל רבינא איז דאך ממעט אזא איינער, און וואס קומט הכל מרבה זיין? ענטפערט די גמרא, לאתויי חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני, די הכל קומט מרבה זיין איינער וואס האט געהינקט די ערשטע טאג, וואס איז אויסגעהיילט געווארן די צווייטע טאג יום טוב, אז אזא איינער איז מחיוב צו עולה רגל זיין, וואס פשט? וואס די חידוש? און די חידוש איז, אזוי ווי אונז האבן געזען, א הינקעדיגע, איינער וואס קען נישט גיין אויף די פיס אליין, איז פטור פון צו עולה רגל זיין, און במילא וואלט ווען אפשר געווען א סברה צו זאגן אז דער איד וואס האט געהינקט די ערשטע טאג, אפילו שפעטער ווערט ער אויסגעהיילט, דארף ער נישט עולה רגל זיין, ער דארף נישט ברענגען קיין קרבנות. דאס זאגט די משנה אז ס'איז נישט אזוי. פרעגט אבער די גמרא, הניחא למאן דאמר כולן תשלומין זה לזה, אלא למאן דאמר כולן תשלומין דראשון, הכל לאתויי מאי? ס'טייטש מ'עט זעהן אין דף ט', די משנה רעדט דארט פון חגיגה, ביי אונז רעדט מען יעצט פון עולת ראיה, דארט רעדט מען פון חגיגה אבער ביידע די זעלבע זאך, שטייט דארט וואס איז טאמער איינער האט נישט געברענגט א חגיגה די ערשטע טאג, האט נישט געברענגט א חגיגה יום טוב, קען ער משלים זיין אז ס'דא זיין ימי תשלומין, איז דא דארט א מחלוקת, א מחלוקת אמוראים, וואס איז דאס די זיין ימי תשלומין, צו איז פשט די זיין ימי תשלומין, זענען תשלומין דראשון, וואס טייטש אז בעצם די עיקר חיוב איז צו ברענגען די חגיגה די ערשטע טאג און די עולת ראיה די ערשטע טאג, נאר וואס אז ס'האט זיך עפעס געמאכט א מענטש האט נישט געקענט ברענגען קען מען משלים זיין די ערשטע טאג, אדער פשט ניין, נישט אז ס'איז תשלומין דראשון, נאר תשלומין זה לזה, ס'טייטש די חיוב צו ברענגען די קרבנות איז א חיוב פון זיבן טאג, האסט נישט געברענגט די ערשטע טאג ביסטו מחיוב צו ברענגען די צווייטע טאג און אזוי ווייטער, וואס איז א נפקא מינה ווי קלאפט א נפקא מינה צווישן די צוויי טעמים, ס'קלאפט א נפקא מינה דא ביי אונז ביי טאקע ביי אזא ציור וואס איינער איז חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני, טאמער איינער האט געהינקט די ערשטע טאג, ס'טייטש ער איז געווען פטור די ערשטע טאג, איז טאמער מען זאגט כולן תשלומין דראשון, אז די זיין ימי תשלומין קומט משלים זיין די ערשטע טאג, פיין, דאס איז טאמער איינער איז געווען מחיוב די ערשטע טאג, אבער טאמער איינער איז געווען פטור די ערשטע טאג, איז ער פטור די ערשטע טאג און פטור די צווייטע טאג און פטור אלע זיין ימי תשלומין. מה שאין כן טאמער מען זאגט כולן תשלומין זה לזה, אז די חיוב צו ברענגען די קרבנות און די חיוב צו עולה רגל זיין איז יעדן טאג באזונדער, אויב אזוי, איינער וואס האט געהינקט די ערשטע טאג, און די צווייטע טאג איז ער אויסגעהיילט געווארן, איז די צווייטע טאג איז ער מחיוב. און ממילא זאגט די גמרא ווייטער, אז קענסט מיר נישט ענטפערן מיט אזא פשטות אז די הכל פון די משנה קומט מרבה זיין, אז א חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני, ווייל ווייטער ס'איז נאר דא איין מאן דאמר וואס האלט אז חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני איז מחיוב צו עולה רגל זיין, אבער ס'דא א צווייטע אמורא וואס האלט נישט אזוי, וואס האלט אז כולן תשלומין דראשון, און ממילא חיגר ביום ראשון איז פטור, איז ווייטער וואס קומט די הכל מרבה זיין? הכל לאתויי מאי? ענטפערט די גמרא, לאתויי סומא באחת מעיניו, ס'קומט מרבה זיין אז אפילו איינער איז בלינד אויף איין אויג איז ער נאך אלץ מחיוב צו עולה רגל זיין און ברענגען די קרבנות, וואס איז די חידוש? די חידוש איז איז דלא כי האי תנא, אז אונזער משנה קריגט זיך אויף אן אנדערע תנא אויף א אנדערע ברייתא, וועלכע ברייתא? דתניא, מען האט געלערנט אין א ברייתא יוחנן בן דהבאי אומר משום רבי יהודה, סומא באחת מעיניו פטור מן הראייה, ס'טייטש ער קריגט זיך אויף די משנה, און ער זאגט אז א האלבע בלינדער דארף נישט עולה רגל זיין פארוואס? שנאמר ווייל שטייט אין פסוק יראה יראה ס'איז טייטש אזוי די לשון הפסוק איז שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם אז דריי מאל א יאר יראה כל זכורך זאל געזען ווערן דיינע זכרים אל פני האדון השם ביים אייבערשטן ביים רבונו של עולם א יעדע איד דארף דערזען ווערן די שכינה דארף זעהן יעדע איד, דאס איז טייטש יראה, יראה דאס איז טאקע די קרי, אבער די כתיב, מען קען עס ליינען, טאמער מען ליינט טרוקן אן קיין נקודות, קען מען עס אויך ליינען יראה, וואס טאמער מען ליינט יראה, איז אסאך פשוטער, יראה מיינט, אז דריי מאל א יאר, דארף יעדער איינער גיין זעהן דעם שכינה, איז ממילא איז דא דא א געוויסע צוגלייך, א צושטעל, א היקש, צווישן יראה און יראה, זאגט יוחנן בן דהבאי בשם ר' יהודה, אז מען פארגלייכט עס טאקע, כדרך שבא לראות כך בא ליראות, מה לראות בשתי עיניו אף ליראות בשתי עיניו, וואס טייטש מען פארגלייכט דא די בליק פון כביכול די שכינה צו די בליק פון א בשר ודם, פארשטייט זיך ס'איז העכערע זאכן, אבער די פארגלייך די געדאנק אז אזוי ווי די שכינה כביכול איז א ענין פון א בליק פון צוויי אויגן פון א שלימות'דיגע בליק, ווי די מפרשים צייכענען צו, שטייט עיני ה' אלקיך בה, איז א ענין פון עיני, ס'איז א ענין ס'איז א בחינה פון צוויי אויגן, און די זעלבע זאך א מענטש דארף אויך עולה רגל זיין מיט צוויי אויגן, נישט א בלינדער אויף איין אויג, א בלינדער אויף איין אויג איז פטור פון צו עולה רגל זיין, אזוי זאגט רבי יהודה, מה שאין כן אונזער משנה זאגט הכל חייבים בראייה, אונזער משנה קריגט זיך און זאגט אזא איינער אזא האלבער בלינדער איז יא מחויב צו עולה רגל זיין, דאס איז איין תירוץ אין די גמרא וואס מיינט די הכל, ואיבעית אימא, זאגט די גמרא נאך א תירוץ אז לעולם כדאמרי מעיקרא אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט אז הכל קומט מרבה זיין א חצי עבד וחצי בן חורין אז ער דארף עולה רגל זיין. איי דקא קשיא לך הא דרבינא, האבן דאך געהאט א קשיא פון רבינא, וואס רבינא האט געזאגט אז מ'איז מדייק פון די המשך המשנה וואס שטייט חוץ מעבדים שאינם משוחררים אז א חצי עבד וחצי בן חורין איז פטור פון צו עולה רגל זיין, און אויף דעם ענפערט די גמרא לא קשיא, כאן כמשנה ראשונה כאן כמשנה שניה. ס'ווענדט זיך דא א משנה ראשונה א משנה שניה ווי מ'וועט שוין זעהן דתנן אזוי מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין גיטין מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל, בית הלל זאגט אז אזא איינער וואס איז האלב באפרייט און האלב אן עבד איז ער דאך האלב א אייגענע מענטש און האלב באלאנגט ער צו זיין אדון, איז טאקע איין טאג ארבעט ער פארן אדון און די נעקסטע טאג איז ער א פרייע מענטש פאר זיך, און אזוי אהין און צוריק, אזוי זאגן די בית הלל. אמרו להם בית שמאי, האבן די בית שמאי געזאגט צו די בית הלל, תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם, ס'טייטש דער רבי איז זייער באטעמט אזוי דער באלבאס איז אים גאנץ געשמאק אז יעדע צווייטע טאג האט ער א ארבעטער, אבער וואס טוט זיך מיטן עבד, דער עבד קען אזוי נישט חתונה האבן, ווייל לישא שפחה אינו יכול, ער קען נישט חתונה האבן מיט א שפחה, ווייל ער האט דאך א צד בן חורין שבו, און א בן חורין א איד טאר נישט חתונה האבן מיט א שפחה, שטייט לא יהיה קדש לא תהיה קדשה, און זעלבע זאך בת חורין אינו יכול, דער חצי עבד חצי בן חורין קען נישט חתונה האבן מיט א בת חורין, ווייל ער האט דאך א צד עבדות שבו, איי וועסטו מיר זאגן ליבטל זאל ער טאקע נישט חתונה האבן? קען מען דאך נישט, ווייל והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה, דאס איז דאך די גאנצע תכלית פון די וועלט, שנאמר לא תוהו בראה לשבת יצרה ווי שטייט אין פסוק אז די גאנצע תכלית איז צו האבן קינדער, אלא נאר, ממילא זאגן די בית שמאי, מפני תיקון העולם כדי די עבד זאל קענען חתונה האבן האבן קינדער, כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, צווינגט מען די בעל הבית אים צו באפרייען, איי די בעל הבית דערלייגט דאך געלט, איז טאקע וכותב לו שטר על חצי דמיו, די עבד שרייבט זיך אונטער פארן בעל הבית אז ער וועט אים צוריק צאלן אויף די געלט וואס די בעל הבית איז מפסיד, אויף זיין האלבן ערך, און אזוי ווערט ער באפרייט. אזוי זאגן די בית שמאי, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, למעשה בית הלל האבן דאס געהערט האבן זיי צוריק געצויגן, און צום סוף האבן זיי גע'פסק'נט ווי די בית שמאי, אז וואס? אז ס'איז נישט דא אזא זאך א עבד א חצי עבד חצי בן חורין, טאמער ס'איז דא אזא זאך צווינגט מען די בעלעבאס אים צו באפרייען, און ממילא מיט דעם איז שוין פארענטפערט אונזער משנה אויך, פארוואס? ווייל דאס וואס רבינא האט געזאגט, רבינא האט מדייק געווען פון די המשך המשנה, אז א חצי עבד חצי בן חורין דארף נישט עולה רגל זיין, דאס איז גערעכט לויט די משנה ראשונה, וואס בית הלל האבן טאקע געזאגט אז א חצי עבד חצי בן חורין עקזיסטירט, ער ארבעט האלב פאר זיך, האלב פאר זיין באלעבאס, און במילא איז ער פטור פון צו עולה רגל זיין, אלס די צד עבדות שבו. שפעטער אבער, נאך די בית הלל האט צוריק געצויגן און מודה געווען צו די בית שמאי, האט מען געטוישט, מען האט צוגעלייגט צו אונזער משנה די ווארט הכל, אז זאלסט וויסן, אז היות וואס מען מוז באפרייען די חצי עבד חצי בן חורין, קוקט מען אים שוין יעצט אן כאילו ער איז באפרייט, און ממילא איז ער שוין יעצט מחיוב צו עולה רעגל זיין. אויב אזוי פארוואס האט מען נישט אויסגעמעקט די צווייטע חלק פון די משנה? איז ווי רש"י זאגט, ווייל משנה שנשנית לא זזה ממקומה, מען מעקט נישט קיין שטיקער פון א משנה, דאס איז געווען די משנה ראשונה, דאס בלייבט אין די משנה, נאר מען האט צוגעלייגט א הכל, אז נאכדעם וואס בית הלל האט צוריקגעצויגן, איז הכל חייבין בראי' אויך דער חצי עבד חצי בן חורין. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין משנה חוץ מחרש שוטה וקטן,

וואס פעלט אים ביידע נאר אזא סארט חרש איז א חרש וואס איז לאו בר דיעה וקא משמע לן כדתנן און אונזער משנה קומט אונז לאזן הערן דאס וואס מען האט געלערנט א משנה אין תרומות וואס די משנה זאגט דארט חרש שדברו חכמים בכל מקום דער חרש וואס מען באגעגנט איבעראל חרש שוטה וקטן חרש שוטה וקטן אין אלע משניות אז ער איז פטור פון אלע מצוות וואס סארט חרש רעדט מען דאס רעדט מען א חרש שאינו שומע ואינו מדבר וואס איז סיי שטום און סיי טויב, אבער טאמער הא מדבר ואינו שומע, טאמער ער איז נישט שטום ער איז נאר טויב, אדער שומע ואינו מדבר, ער איז נישט טויב נאר שטום, חייב, איז אזא איינער מחיוב אין אלע מצוות, און מחיוב אויך צו עולה רגל זיין אין עולת ראי'. זאגט די גמרא, תנינא להא דתנו רבנן, אז אונזער משנה שטייט ביי אונזער משנה וואס שטייט שוין אין א ברייתא, וואס ווי רש"י צייכנט צו, וואס דארף מען א ראיה פון א ברייתא, ווי קומט דא אריין א ברייתא, נאר וואס אז מען זעט אמאל א ברייתא שטימט מיט א משנה, איז א סימן אז די ברייתא איז א אויסגעהאלטענע ברייתא און ס'איז א גלייכע ברייתא, נישט משובש, מילא מ'קען זיך פארלאזן אויף די ברייתא, וואס שטייט אין די ברייתא, המדבר ואינו שומע זהו חירש, אז איינער וואס רעדט נאר ער הערט נישט, דאס איז א חירש, שומע ואינו מדבר זהו אילם, איינער וואס הערט און ער רעדט נישט איז א אילם, א שטומע, זה וזה הרי הן כפיקחין לכל דבריהם, אבער פירט אויס די ברייתא, סיי דער חירש וואס מ'האט יעצט גערעדט, און סיי דער אילם וואס מ'האט יעצט גערעדט, וואס דער איז נאר א שטומער, און דער איז נאר א טויבע, זיי זענען פיקחין לכל דבריהם, זיי זענען מחיוב אין אלע מצוות, נאר ווער איז פטור אין אלע מצוות? אזא חירש וואס איז סיי א שטומע און סיי א טויבע, און זעמער דא א ברייתא פונקט ווי אונזער משנה, פרעגט אבער די גמרא, וממאי דמדבר ואינו שומע זהו חירש, שומע ואינו מדבר זהו אילם, ווער זאגט ער אז דאס ווערט גערופן חירש און דאס ווערט גערופן אילם?

איז זעהן מיר אז אילם מיינט טאקע א שטימע. פרעגט אבער די גמרא, מדבר ואינו שומע שומע ואינו מדבר חייב, איז דען אזוי, אזוי ווי דו האסט יעצט מדייק געווען, אז דאס וואס די משנה שטייט חירש שוטה וקטן איז נאר אזא חירש וואס איז שטום און טויב, אבער איינער וואס איז נאר שטום אדער נאר טויב איז מחיוב עולה רגל צו זיין? והא תניא מ'האמיר קלאר געלערנט אין א ברייתא נישט אזוי, די ברייתא זאגט, מדבר ואינו שומע שומע ואינו מדבר פטור, אז איינער וואס איז נאר שטום אדער נאר טויב איז פטור פון צו עולה רגל זיין, און וויאזוי ביסטו מדייק פון אונזער משנה אז אזא איינער איז מחיוב עולה רגל צו זיין? ענטפערט די גמרא אמר רבינא ואיתימא רבא חסורי מחסרא והכי קתני, ס'פעלט א שטיקל ביי אונזער משנה, און באמת איז טאקע אזוי אז א שטומע אדער א טויבע, איינער וואס איז נאר שטום נאר טויב, איז פטור פון צו עולה רגל זיין, איי די דיוק פון די משנה איז דארף מען אזוי זאגן די משנה הכל חייבין בראי' ובשמחה, ס'פעלט א ווארט ביי אונזער משנה, יעדער איד איז מחיוב בראי' עולה רגל צו זיין און צו ברענגען עולת ראי', און אויך בשמחה, אין די מצוה זיך צו פרייען יום טוב, צו ברענגען שלמי שמחה, צו עסן שלמי שמחה, דאס איז יעדע איד מחיוב, חוץ, מחירש המדבר ואינו שומע שומע ואינו מדבר, שפטור מן הראי', ואף על פי שפטור מן הראי', חייב בשמחה, וואס טייטש איינער וואס איז נאר שטום אדער נאר טויב, איז פטור פון צו עולה רגל זיין, פארוואס? עמער באלד זען, מ'עט זען מארגן אין די המשך הסוגיא פארוואס איז ער טאקע פטור? אבער אין די חיוב פון שמחה, זיך צו פרייען יום טוב, אוודאי איז ער מחויב. פארוואס? ווייל ער איז נישט פטור פון אלע מצוות, א שטום, א טויב איז נישט פטור פון אלע מצוות, נאר איינער וואס איז סיי שטום און סיי טויב. און במילא קומט אויס, אז אזא איינער וואס איז האלב שטום, וואס טייטש נאר שטום אדער נאר טויב, איז מחויב בשמחה, פטור פון עולה רגל זיין. אבער ואת שאינו, לא שומע ולא מדבר, ושוטה וקטן, איינער וואס איז אינגאנצן נישט קיין בר דעת, איז פטור אף מן השמחה, הואיל ופטורין מכל המצוות האמורות בתורה, אזא איינער איז פטור פון אלעמען, תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא, הכל חייבים בראייה ובשמחה, חוץ מחירש המדבר ואינו שומע שומע ואינו מדבר, שפטורים מן הראייה, איינער וואס איז נאר שטום אדער נאר טויב איז פטור פון עולה רגל זיין, ואף על פי שפטור מן הראייה, חייב בשמחה, אבער שמחת יום טוב ברענגען שלמי שמחה עסן שלמי שמחה איז ער מחויב, ואת שאינו לא שומע ולא מדבר, איינער וואס אינגאנצן נישט קיין בר דעת איינער וואס איז א גאנצע חירש, און די זעלבע זאך ושוטה וקטן, פטורין אף מן השמחה, הואיל ופטורין מכל המצוות האמורות בתורה.